פֿרױען איז סטאַנדאַרט ייִדיש. דער טאַטע האָט געזאָגט פֿרױען און איך זאָג פֿרוען. איז כאָטש איך געדענק נישט בולט אַז די מאַמע זאָל זאָגן פֿרוען, מוז איך עס האָבן פֿון איר, װײַל דער טאַטע האָט געזאָגט פֿרױען. און איך װײס נישט װעגן מײַנע שװעסטער. איך װײס נישט צי זײ זאָגן פֿרוען צי פֿרױען. איך װײס נאָר אַז זײ זאָגן נישט פֿרױען. איך מײן אַז דאַכט זיך מיר אַז. רחל זאגט פרויען און גיטל זאגט פרוען. אה טאקע? יא. עס איז אמאל געשען אז, עס איז שוין געשען עטליכע פאלן ווי מיר האבן באמערקט אז רחל און גיטל זאגן עפעס אויף איין דיאלעקט און איידל און איך אויפן אנדערן. למשל, אפשר זאגן רחל און גיטל נאַן, אַכט נאַן צען, און איידל און איך זאגן אַכט נײַן צען. איז, איך מיין אז מיר זאגן אלע ראז, אבער ניין אמאל זאג איך רייז, געווענליך זאג איך רייז טאקע, עס קען זיין אז רחל און גיטל זאגן ראז און איידל און איך זאגן רייז, און איך ווייס נישט ווי אזוי דאס האט זיך אנטוויקלט, אבער אין דאס איז אין, איך רעד וועגן אין סדר פון עלטער, רחל איז א יאר און א האלב עלטער פון גיטל, און פיר יאר שפעטער איז איידל און נאך צוויי יאר שפעטער בין איך, איז עפעס האט זיך אפשר געביטן אין יענע יארן.